שלום וברכה צו א משהו מער. א משהו מער היינט וועגן א באליסטישע מיסל וואס איראן האט אויספרובירט מיט הצלחה. אזוי האט געמאלדן די אפיציעלע נייעס אגענטור פון איראן וואס איז פארבינדן און אונטערן קאנטראל פונעם איראנישן רעזשים און די נייעס האט געזאגט אז זיי האבן פרובירט ווי געזאגט א באליסטישער מיסל וואס קען פליען אזוי ווייט ווי צוויי טויזנט קילאמעטער, דאס איז א קארגע דרײַצן הונדערט מייל, און קען אויף זיך פירן א ריזיגע לאסט, א ריזיגע מאסע פון אויפרייס מאטריאל פון געווער, מען רעדט פון עפעס וואס איז אזוי שווער ווי מאקסימום פֿופֿצן הונדערט קילא, בערך דרײַ טויזנט דרײַ הונדערט פונט. סאו די נייעס איז לכאורה א גרויסע נייעס, און דאס קען מען זען אויפן סמך פון די רעאקציעס וואס דאס האט ארויסגערופן. און זעט מען פון דעם אליין און ניין, איראן האט געמאכט א ביג דיעל פון דעם, געמאכט א גאנצן מצב, סאו זעט מען פון דעם קודם אז אין זייערע אייגענע אויגן איז דאס א גרויסע דערגרייכונג, און נאכדעם איז געקומען אויכעט פון די פאראייניגטע שטאטן, פונעם סטעיט דעפארטמענט, ס'הייסט פון די אויסערן מיניסטעריום פון די אמעריקאנער רעגירונג איז געקומען א סטעיטמענט וואס האט פארדאמט און באצייכנט די נייע אנטוויקלונג דעם נייעסטן מאדעל מיסל ווי אן ערנסטע געפאר. איראן האט אונטערגעשטראכן אז די מיסל, די נייע מיסל וואס זיי האבן א נאמען געגעבן חייבאר. חייבאר קען אנקומען, קען דערגרייכן סיי מדינת ישראל און אויכעט אמעריקאנער מיליטערישע באזעס אין לענדער, פארשידענע לענדער אינעם מיטל מזרח. דאס איז אמת, ווי געזאגט, אז די מיסל קען פליען בערך צוועלף ב, טויזנט צוויי הונדערט און דרײַ און פֿערציק מייל, צוויי טויזנט קילאמעטער, און די קערצטע מרחק צווישן איראן און ארץ ישראל איז בערך טויזנט איין און זיבעציק מייל, בערך טויזנט זיבן הונדערט און פֿינף און צוואַנציק קילאמעטער, און אין דעם שטח, אין דעם מרחק, זענען אויך דא אמעריקאנער באזעס אין פארשידענע לענדער ארום און ארום אינעם מיטל מזרח. סאו, דא לאמיר פארשטיין קודם וואס איז דאס א באליסטישע מיסל און פארוואס איז עס אזא געפאר, פארוואס איז עס אזא גרויסע דערגרייכונג פאר איראן פון איין זייט, און פארוואס איז אמעריקע און זיכער אויכעט מדינת ישראל, פון וועם ס'איז דערווייל נישט געקומען קיין רעאקציע דערוועגן, פארוואס זיי זענען באזארגט דערוועגן. דאס איז איינס, קודם וואס איז דער באליסטישע מיסל, און די צווייטע זאך איז די נאמען וואס איראן האט פאר דעם געגעבן, חייבאר, דאס טראגט אויכעט א וויכטיגע משמעות. סאו לאמיר אנפאנגען מיט די מיסל אליין און נאכדעם וועלן מיר גיין צום נאמען. וואס איז א באליסטישע מיסל און מיט וואס איז ער אנדערש ווי א געווענטליכע מיסל? סאו א באליסטישע מיסל קודם איז קען פליען ווייטער ווי א געווענטליכע מיסל. פונקטליך ווי ווייט איז דא קאטעגאריעס. ס'איז דא אזויגערופענע שארט רעינדזש באליסטיק מיסלס, ס'הייסט באליסטישע מיסלס וואס זענען מער באגרעניצט, די פליען געווענטליך ביז טויזנט קילאמעטער. ס'איז בערך זעקס הונדערט און צוואַנציק מייל. דאס איז בערך די מרחק פון ניו יארק ביז לאמיר זאגן דרום קאראליינע, ערגעץ אזוי, ס'איז נישט צו ווייט. נאכדעם איז דא אינטערמידיעט רעינדזש באליסטיק מיסילס, דאס זענען די מיטלמעסיגע אזעלכע מיסילס וואס גייען פון טויזנט ביז פינף אהאלב טויזנט קילאמעטער. און די דריטע איז, די דריטע קאטעגאריע איז אינטערקאנטינענטל באליסטיק מיסילס, ICBM. די וואס קען, דאס זענען אזעלכע באליסטיק מיסילס וואס קענען פליען פון פֿינף און א האלב טויזנט קילאמעטער און העכער. און דער נאמען זאגט עס, אינטערקאנטינענטל איז טייטש אז זיי קענען געשיקט ווערן פון איין קאנטינענט צום צווייטן. די לעצטע, די דריטע קאטעגאריע, זענען געפינען זיך אין די ארסענאל פון מיליטערישע גרויסמאכטן, די פאראייניגטע שטאטן, רוסלאנד, טשיינע, מדינת ישראל און נאך א צאל לענדער, איז די די מיסיל וואס איראן האט יעצט אויספרובירט און דעמאנסטרירט, ערצייגט, איז די מיטלמעסיגע, די מיטלסטע קאטעגאריע. ס'איז א באליסטישע מיסל וואס קען פליען ווי געזאגט, ביז צוויי טויזנט קילאמעטער ווייט. איין נקודה מיט באליסטישע מיסלס איז די ווייטקייט, אז זיי קענען פליען זייער ווייטע שטרעקעס. נאך א נקודה מיט די באליסטישע מיסלס וואס מאכט עס אזוי ערנסט, אזוי מסוכן ווען ס'געפינט זיך אין די הענט פון אזעלכע לענדער ווי איראן מיט די יעצטיגע רעזשים, איז אז ס'קען טראגן אויף זיך נוקלעארע געווער, געווענליכע מיסילס טראגן געווענליכע באמבעס, אויפרייס מאטריאל, באליסטישע מיסילס קענען טראגן, אזויגערופענע אנקאנווענשאנעל וועפענס, אומגעווענליכע, נישט די גאנגבארע עובר לסוחר סארטן וואפנס אריינגערעכנט נוקלעארע, ביאלאגישע, כעמישע און אנדערע. סאו דאס איז די, די ערשטע זאך איז די ווייטקייט, די צווייטע זאך איז די וואפנס וואס זיי קענען. אויף זיך טראגן פארוואס זיי קענען ווערן גענוצט, און די דריטע זאך איז אז ס'איז סאך שווערער צו אויפכאפן און אראפשיסן א באליסטישע מיסל. סאו אנדערש ווי א געווענליכע מיסל, עס ווערט ארויסגעשאסן און ס'ווערט ווייטער געפירט דורכאויס די גאנצע וועג, ס'פליט אין א גלייכע ליניע קודם, און ס'ווערט א גאנצן צייט קאנטראלירט דורך א סיסטעם, א סיסטעם וואס ווייזט אים וואו צו גיין, אזא סארט gps. א באליסטישע מיסל פליט גאר פליט ארויף גאר הויך און דארטן ווערט עס געפירט דורך א סיסטעם וואס ווייזט אים ווי צו גיין פארשטייט זיך אבער ס'נוצט די די גראוויטי די כח המשיכה פון דער ערד פון די כדור הארץ און אויך די אטמאספער די לופט די געדעכטקייט פון די לופט ס'נוצט אויס די נאטירליכע כוחות וואס ס'האט צו קענען פארן ווייט און אויך און נישט קיין גלייכע ליניע, ס'פארט נישט גראד, ס'פארט מער אזוי ווי אין די פארעם פון א קופאל. א גרויסע חלק, ס'איז א גרויסע חלק פון די סיסטעם וואס זאגט פארן, וואס פירט דעם מיסל, וואס זאגט אים ווי צו גיין, אזוי ווי די עלעקטעראנישע בעל עגלה פון א באליסטישע מיסל ווערט אויסגעלאשן, איז אויסגעלאשן פאר א ריזיגן חלק פון די וועג פון זיין פלי רייזע, און דאס מאכט עס שווערער אויפצוכאפן מיט עלעקטעראנישע און ראדאר מכשירים. און אויך די אופן, די שעיפ, די פארעם אין וואס ס'פליעט מאכט עס אויך שווערער סיי אויפצוכאפן און סיי אראפצושיסן. זענען דא אפאר נקודות פארוואס א באליסטישע מיסל איז אזוי געפארפול און פארוואס די פאראייניגטע שטאטן און גאנץ זיכער אויך מדינת ישראל ווי אויך די אנדערע לענדער אינעם פערסישן גאלף אינעם מיטל מזרח, וואס האבן מורא פון איראן'ס מעגליכקייטן, פארוואס זענען אזוי באזארגט? איז א באליסטישע מיסל קודם קען פליען זייער ווייט, א באליסטישע מיסל האט אויך די יכולת, איז קעיפעבל, פון אנגעלאדן ווערן מיט עכט מסוכנ'דיגע וואפנס ווי למשל אטאמישע וואפנס, נוקלעארע געווער, און די דריטע זאך איז אז ס'איז סאך שווערער עס צו אויפכאפן און אראפשיסן. דאס איז די מיסל וואס איראן האט א נאמען געגעבן חייבאר. די נאמען חייבאר איז גאנץ א קלארע אנצוהערעניש ווער די עיקר ציל פון די מיסל זענען. חייבאר איז א געגנט וואס געפינט זיך היינט אין סאודי אראביע, בערך פֿינף און נײַנציק מייל אדער הונדערט דרײַ און פֿופֿציק קילאמעטער פון די וויכטיגע סאודי אראבישע שטאט מדינא. איז אין די פלאץ אין חייבאר איז מיט א פֿערצן הונדערט יאר צוריק בערך און מער און פריער נאך, האבן דארטן געוואוינט אידישע שבטים, אידישע שבטים וואס האבן געטענה'ט אז זענען כהנים זיי שטאמען פון אהרן הכהן, זיי האבן זיך דארטן באזעצט און זיי האבן דארטן געוואוינט אינאיינעם מיט נאך פארשידענע להבדיל נישט אידישע אראבישע שבטים, און זיי האבן דארטן געלעבט, זיי האבן דארטן געפלאנצט, זיי האבן געלעבט פון טייטלען, זיי האבן איינגעפלאנצט טייטל ביימער און פארקויפט די טייטלען, און פארשידענע אנדערע האנט ארבעטן מיט וואס זיי האבן זיך אויסגעצייכנט, און אזוי האבן זיי דארטן געלעבט במנוחה ביז מוכאמעד איז געקומען און געגרינדע די גרינדער פון די איסלאמישע רעליגיע. גויאישן יאר זעקס אַכט און צוואַנציק, סיקס טווענטי עיט, דאס טייטש מיט ארום פערצן הונדערט יאר צוריק, האט מוכאמעד דורכגעפירט א געפירט א מלחמה מיט די אידישע שבטים וואס האבן דארטן געוואוינט, די מלחמה איז געווען נאכדעם וואס די אידן האבן זיך אפגעזאגט צו אננעמען זיין ניי געגרינדעטע רעליגיע, די אידן האבן זיך אפגעזאגט פון פון זיך שמד'ן, זיי גייען בלייבן אידן, און מוחמד האט דעמאלטס מחליט געווען ארויסצוגיין אין א מלחמה קעגן זיי, און ער'ט גענוצט פארשידענע טריקס, און די אידן זענען געווען גאנץ גוט אוועקגעשטעלט סיי פינאנציעל, און זיי האבן געהאט מיט זיך געווער, און זיי זענען געווען, זיי האבן זיך געגרייט אויפן, זיי האבן זיך גערישט אויף דעם, זיי האבן געוואוסט אז די מלחמה קומט און זיי האבן זיך געגרייט דערויף, למעשה אבער מוחמד האט געשיקט געסט צו די, זאלן גיין באזוכן די פירערס פון יענע אידישע גרופע, יענע אידן ווי. אידן, ס'איז א אידישע מידה, האבן זיך אויסגעצייכנט מיט הכנסת אורחים, און מען האט אריינגענומען געסט, און די, זיי האבן נישט גע'חלומ'ט ווער אז די געסט זענען אייגנטליך שלוחים פון מוחמד, און די שלוחים האבן טאקע גע'הרג'עט די פירערס, די אידישע פירערס פון יענע אידן וואס האבן געוואוינט אין חייבר. בשורה האט למעשה מוחמד באוויזן, ער האט מצליח געווען צו אונטערדרוקן די אידן, ער האט אויסגע'הרג'עט א חלק פון זיי, און די איבעריגע האט ער אונטערדרוקט, ער האט חרוב געמאכט זייערע פאלאצן, די אידן האבן זיך געהאט דארטן אויכעט א פעסטונג, אייגנטליך עטליכע פעסטונגען אין חייבר, מוחמד האט מצליח געווען איינצונעמען די פלאץ, חרוב מאכן די פעסטונג און אויס'הרג'ענען א חלק פון די אידן און אונטערדרוקן די איבעריגע. סאו אידן זענען דארטן געבליבן וואוינען פאר נאך א פאר יאר. שפעטער האבן די מוסלמענער זיי ארויסגעטריבן. ארויסגעטריבן די אידן פון דארטן אינגאנצן. חייבער איז געבליבן א סימבאל אין די איסלאמישע רעליגיע פון נצחון קעגן אידן און נאך היינט ביי די איסלאמישע ראליס איבער די גאנצע וועלט איינע פון די סלאגאנען וואס מען הערט דארטן וואס זיי שרייען דארטן די מוסלמענער איז חייבער חייבער אידן דאס מיליטער פון מוחאמאד וועט נאך צוריקקומען. סאו די מיסל איז א איז א מאכטפולע מיסל, א מסוכנ'דיגע געווער, אין די הענט פון מסוכנ'דיגע מענטשן, און לויט'ן נאמען וואס זיי האבן וואס די איראנישע רעזשים האט אויסגעקליבן פאר די מיסל, איז גאנץ קלאר ווער די עיקר ציל פון דעם געווער איז. דען אונז האמיר, אונז זעמיר לכאורה נישט געוואר געווארן דא קיין חידושים, ווייל אין ספר דניאל זעען מיר אונז שוין די נביאות וועגן די מלכות פרס וואסארע צרות מ'עט האבן פון זיי, און שטייט דארטן א פסוק אין פרק אין קאפיטל י"ב. עס וועט זיין דעמאלטס א גרויסע עת צרה פאר אידן, א עת צרה וואס אידן האבן נאכנישט געזען מהיות גוי, ס'הייסט פון דאס האב איך פאר דעמאלטס, אז אידן האבן נאכנישט געזען אזא צרה זייט אידן זענען געווארן א פאלק, אבער די נביא איז אונז אויך מבטיח, די נביאה, ס'הייסט די דבר השם איז אונז מבטיח אז ובעת ההיא ימלט עמך. אז אידן וועלן געראטעוועט ווערן, ס'וועט זיין א צרה, אבער דער אייבערשטער וועט באשיצן אידן, וועט זיי אויסלייזן פון די צרה. יעצט פונקטליך וואס די ווערטער מיינען און אויף וועלכע תקופה ס'גייט ארויף, עס מוז נישט זיין אז ס'מיינט טאקע אונזערע צייטן, און כ'האב געהערט פון א גוטן איד אז דער פסוק באציט זיך לכאורה אויף די שרעקליכע צרות פון די צווייטע וועלט מלחמה, וואס אונז זעמיר שוין דורך געגאנגען, אבער בכל אופן אפילו מען זאל זאגן אז די נבואה באציט זיך ממש אויף יעצט אויף וואס ס'שפילט זיך יעצט אפ, ווייל אונז ווייסמיר א נבואה קען קען מיינען מער ווי איין תקופה, ווי למשל אז אונז ווייסמיר פון חזל אז דער אייבערשטער האט געוואלט מאכן אז חזקיה המלך. וואס האט געקעניגט ביי אידן אינמיטן תקופת בית ראשון אז ער זאל זיין משיח, און סנחריב וואס איז געקומען מיט אים מלחמה האלטן זאל זיין גוג ומגוג, נאר די דור האט נישט זוכה געווען, און די צייט איז נישט געווען, און עס איז אפגעשטופט געווארן אויף שפעטער, סאו די נבואות פון יחזקאל וואס ער זאגט וועגן מלחמת גוג ומגוג האט געהאט ווי מען זאגט די פאטענטשעל, ס'האט געהאט די יכולת, ס'איז געווען א היכי תמצא אז עס זאל חל זיין דעמאלטס, אבער למעשה איז עס אפגעשטופט געווארן אויף אחרית הימים, קען זיין אפשר די זעלבע נבואה דא אין דניאל רעדט אויכעט פון מער ווי איין תקופה, אבער וואס עס זאל נאר נישט זיין ווייס מיר וואס די אויספיר איז, אז אידן וועלן ניצל ווערן. סא זאלן די פערסן, די היינטיגע איראנער, ווייטער זיך אפגעבן מיטן אנטוויקלען דעם מיסל און יענעם געווער און סטראשענען דערמיט און פאכען דערמיט אין די לופטן אז נא כ'קום און איך'ל דיר ווייזן, אבער אונז ווייס מיר אז ס'איז נישטא פון וואס מורא צו האבן. אונז האמיר א נבואה וואס פארזיכערט אונז אז די אויסגאנג וועט זיין לטובתינו, לטובת אידן. ברכה און הצלחה.